פרייטאג האזינו, זאגט די הייליגע משנה, מסכת נגעים פרק ט', השחין, א דערהיצונג, והמכווה, און א ברי, מטמאין בשבוע אחד, ס'האט נאר איין וואך וואס מ'שפארט אים איין צו זעהן אויב ס'קומט אריין די סימני טומאה, נאך א וואך אז ס'איז נישט דא קיין איין סימן טומאה דארף מען אים מטהר זיין, און אז ס'איז יא דא די סימני טומאה טוט מען אים מטמא זיין. בשני סימנים, נאר צוויי סימני טומאה גייען אן ביי נגעי שחין און מכווה, בשער לבן אז ס'קומט אריין צוויי ווייסע האר, ובפסיון אז ס'שפרייט זיך אויס, אבער א מחיה, א שטיקל רויע פלייש, אין די נגע וועט נישט זיין קיין סימן טומאה, ווייל די שחין און מכווה האט דאך נישט קיין געזונטע פלייש, ס'איז דאך צוקלאפטע פלייש פון א מכה אדער פון א ברי. איזהו השחין. די פשטות'דיגע שחין מיינט אז די פלייש האט זיך דערהיצט פון זיך אליין, דאס איז די אב פון שחין, די משנה וויל אויסרעכענען אויכעט די תולדות דערפון, זאגט ער לקה בעץ, אויב מ'איז צוקלאפט געווארן דורך א שטיקל האלץ, און ס'איז אנטצינדן געווארן, או באבן דורך א שטיין, או בגפת, אויסגעפרעסטע איילבירטן זענען זייער הייס, או במי טבריא, די וואסערן פון טבריא שטאמען נאך פון די מבול און ס'איז זייער הייס, איז אויב מ'איז דערהיצט געווארן פון איינע פון די זאכן, כל שאינו מחמת האש, יעדע זאך וואס איז נישט הייס געווארן פונעם פייער, נאר ס'איז נאטירליך הייס, און דאס קומט מרבה זיין בליי, ווען מ'נעמט דאס ארויס פון די מינעס איז עס זייער הייס. זה הוא שחין. דאס אלעס הייסט א שחין. איזו היא מכווה, איז ווייטער, די ריכטיגע מכווה איז א ברי פון פייער דירעקט. און די משנה רעכנט אויס די תולדות פון מכווה. נכווה בגחלת, מען האט זיך אפגעבריט מיט א קויל, או ברמץ, אש פון א אויוון. כל שהוא מחמת האש, יעדע זאך וואס איז דערהיצט דורך א פייער, און דאס קומט מרבה זיין אויכעט וואסער וואס איז אנגעווארעמט געווארן אויפן פייער, זו היא מכווה, דאס אלעס הייסט א ברי איז אויב אויף א שחין אדער א מכווה מאכט זיך א נגע, און ס'האט איינע פון די מראות נגעים, קוקט מען צו ס'האט אויכעט די סימני טומאה פון שער לבן און פסיון, און אויב יא איז עס טמא. משנה ב'. השחין והמכווה אין מצטרפין זה עם זה, וויבאלד מען זעהט אז די תורה האט איבערגעשריבן באזונדער די דינים פון שחין און באזונדער די דינים פון מכווה, טראץ דעם וואס זיי האבן ממש די זעלבע דינים, וואס האט ער געדארפט מאריך זיין, האט ער געקענט שרייבן קלאר כי יהיה בו בעורו שחין או מכווה און צוזאמנעמען אלעס אין איין פרשה. אלא מאי ער וויל מיר לאזן הערן אז א האלבע גריס פון א נגע אויף א שחין און א האלבע גריס פון א נגע וואס איז אויף א מכוה נעבן דעם קען ער זיך נישט מצרף זיין איינס מיטן צווייטן. ואין פושין מזה לזה, ס'שפרייט זיך נישט אויס פון איינס צום צווייטן, אויב ער האט געהאט א גאנצע גריס אויף א שחין אדער אויף א מכוה און נאך א וואך האט זיך עס אויסגעשפרייט אריין צו די אנדערע, הייסט דאס נישט קיין פשיון. ואין פושין לעור הבשר, אויב א נגע וואס איז געווען אויף די שחין אדער אויף די מכוה האט זיך אויסגעשפרייט צו די געהעריגע הויט נעבן דעם, וועט עס נישט הייסן קיין פשיון, ולא עור הבשר פושה לתוכן, איינער וואס האט געהאט א נגעי עור בשר און ס'האט זיך אריינגעשפרייט נאך א וואך אדער נאך צוויי וואכן צו א שחין אדער א מכוה, הייסט עס אויכעט נישט קיין אויסשפרייטונג. זאגט די משנה היו מורדין, אויב די שחין און מכוה זענען נאך געווען ווידערשפעניג, ס'האט נאך געטריפט מיט אייטער, ס'איז נאך נישט געווען אפילו אביסל פארהיילט טהורין, אפילו ס'וועט זיך מאכן אויף דעם א קאליר פון א נגע, וועט עס נישט הייסן קיין נגע, עשו קרום כקליפת השום, אויב ס'האט זיך שוין געמאכט אויף דעם א דינע הייטל, אזוי ווי די שאלעכץ פון א קנאבל, זו היא צרבת השחין האמורה בתורה, דאס איז די צרבת השחין וואס שטייט אין די תורה, אז אויב ס'מאכט זיך א נגע אויף אזא מין הייטל, דעמאלט האט עס א דין פון שחין. חזרו וחיו, אויב ס'האט זיך שוין מער ווייניגער גענצליך פארהיילט, ס'איז שוין ארויפגעוואקסן אויף דעם א דיקע הויט, אף על פי שמקומן צלקת, ס'איז נאך אביסל אנטצינדן, מ'קען נאך זען א שטיקל חילוק פון די הויט און די הויט דערנעבן, נידונין כעור הבשר, האט עס אבער דעם דין ווי עור הבשר, און אז ס'מאכט זיך א נגע דערויף, וועט עס יא מטמא זיין מיט צוויי וואכן איינשפארן, און ס'וועט אויכעט האבן דעם סימן טומאה פון מחי'. משנה ג', שאלו את רבי אליעזר, מען האט געפרעגט פון רבי אליעזר, מי שעלתה לתוך ידו, אויף זיין האנט פלאך האט ער געהאט א בהרת כסלע, די בהרת די נגע איז געווען אזוי גרויס ווי א סלע, וואס דאס איז מער ווי א גריס, ומקומה צרבת שחין, די נגע איז געקומען אויף א שחין וואס האט זיך שוין געהאלטן אינמיטן פארהיילן. אמר להם יסגיר, האט ער זיי געזאגט, מען דארף אים איינשפארן זען צו ס'קומט אריין איינע פון די סימני טומאה, אמרו לו למה, פארוואס זאל מען דארפן איינשפארן, ס'קען דאך נישט קומען דא קיין איינע פון די סימני טומאה, לגדל שער לבן, אינה ראויה, אויף די האנט פלאך וואקסט נישט קיין האר, ולפשיון, אינה פושה, ס'קען זיך נישט אויסשפרייטן ווייל די בהרת האט צוגעדעקט דעם גאנצן שחין, און פון א שחין קען זיך נישט פארשפרייטן צו עור בשר, ולמחיה, אינה מטמאה, מחיה איז דאך נישט קיין סימן טומאה ביי שחין און מכוה. אמר להן שמא תכנוס ותפשה. ס'איז יא דא א מעגליכקייט אז ס'זאל באקומען א סימן טומאה. צום ביישפיל, ס'וועט איינגיין די נגע, פון די סלע וועט עס ווערן קלענער און ס'וועט בלייבן א גריס. און וויבאלד ס'האט נישט קיין שום סימן טומאה, און מ'קען דאך נישט איינשפארן אויף מער ווי א וואך, וועט אים דער כהן פריי לאזן, עט אים זאגן דו ביסט ריין. און שפעטער וועט זיך עס צוריק אויסשפרייטן, וואס דאס הייסט שוין יא א סימן טומאה פון פסיון, איז פארדעם דארף מען אים איינשפארן. אמרו לו, והלא מקומה כגריס. האסט זייער פיין פארענטפערט אויב ס'האט זיך אנגעהויבן מיט די שיעור פון א סלע. אבער אויב די גאנצע שחין און די נגע דערויף זענען נאר אזוי גרויס ווי א גריס, וואס דעמאלטס איז דאך נישט שייך שמא תכנוס ותפשה, ווייל איינמאל ס'ווערט קלענער ווי א גריס איז עס אויס נגע. פארוואס זאל מען דעמאלס דארפן איינשפארן? אמר להן לא שמעתי, כ'האב נישט געהערט קיין טעם פארוואס, אבער אזוי ווייס איך, כ'האב מקובל פון מיינע רעבעס, אז מען דארף דאס אויכעט איינשפארן. אמר לו רבי יהודה בן בתירא, האט רבי יהודה בן בתירא געזאגט צו רבי אליעזר, אלמד בו, דו געבסט מיר רשות אז איך זאל זאגן עפעס א טעם אין דעם? אמר לו, אם לקיים דברי חכמים, הן, אויב דו גייסט באשטעטיגן מיט דיינע רייד, זאגן א טעם אויף די ווערטער פון די חכמים, מסביר זיין פארוואס מען דארף אים איינשפארן, געב איך דיר רשות צו רעדן. אבער צו קומען אפווענדן און זאגן אז מען דארף טאקע נישט איינשפארן, לאז איך דיך נישט קומען צום ווארט, ווייל איך האב אזוי בקבלה און איך גיי נישט טוישן מיין מיינונג. אמר לו, האט רבי יהודה בן בתירא געזאגט א טעם. שמא יוולד לו שחין אחר חוצה לו ויפשה לתוכו, ס'איז דא א מעגליכקייט אז ס'זאל באשאפן ווערן א נייע דערהיצונג נעבן דעם פריערדיגן, און ווען ס'וועט זיך אויסשפרייטן פון די ערשטע צו די צווייטע הייסט עס יא א פסיון, ווייל פון איין שחין צו די אנדערע קען זיך יא אויסשפרייטן. אמר לו, האט אים רבי אליעזר געזאגט, חכם גדול אתה, ביסט א גרויסער קלוגער מענטש, שקיימת דברי חכמים, דו האסט באשטעטיגט די רייד פון די חכמים. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף ל"א עמוד ב', תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, היה ר' מאיר אומר, מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה, פארוואס האט די תורה געזאגט אז ווען א פרוי זעט דם נדות דארף זי זיין טמא זיבן טעג, ווי די מהרש"א איז מסביר פארוואס איז נישט גענוג געווען איין טאג, אזוי ווי א זבה, וואס א זבה וואס זי זעט נאר איין טאג, שומרת יום כנגד יום, און דעם אנדערן טאג ווערט זי צוריק טהור. מפני שרגיל בה, ווייל דער מאן איז געוואוינט מיט זיין פרוי כסדר, זי איז שטענדיג מותר פאר אים, וקץ בה, פארעקלט ער זיך שוין פון איר. אמרה תורה, תהא טמאה שבעה ימים, האט די תורה געזאגט אז ווען זי זעט די ערשטע מאל בלוט, זאל זי יא זיין טמא אויף גאנצע זיבן טעג, כדי שתהא חביבה על בעלה, זי זאל ווערן צוריק באליבט אויף איר מאן, כשעת כניסתה לחופה, אזוי ווי די צייט וואס זי איז אריינגעקומען די ערשטע מאל צו די חופה. ווען זי איז א זבה, זאגט דער מהרשא, האט נישט אויסגעפעלט אז מען זאל געבן א טומאה פון זיבן טעג, ווייל דעמאלטס האלט זי דאך שוין נאך די זיבן ימי נידה, איז דארטן נישט דא די רגילות און די קצבה. אבער דא, וואס זי זעט יעצט די ערשטע מאל נאך א לענגערע צייט אפשניט, האב איך געזאגט אז זי דארף זיין טמא זיבן טעג. שאלו תלמידיו את רב דוסתאי ברבי ינאי, מפני מה איש מחזר על אישה, פארוואס איז די סדר אז דער מאן זוכט א שידוך, ואין אישה מחזרת על איש, מען זעט נישט אז די פרוי זאל ארום גיין און זוכן א שידוך פאר זיך? האט ער געענטפערט משל לאדם שאבד לו אבידה, ווען א מענטש פארלירט עפעס, מי מחזר על מי, ווער זוכט וועמען? בעל אבידה מחזיר על אבידתו, די סדר איז אז דער וואס האט עס פארלוירן זוכט די פארלוירענע זאך, די זעלבע זאך וויבאלד דער מאן האט פארלוירן דעם ביין וואס מ'האט אוועקגענומען פון אים און געמאכט פון דעם די פרוי, זוכט ער איר אויף. ומפני מה איש פניו למטה, פארוואס איז א מאן מיט'ן פנים אויף אראפ בשעת תשמיש, ואישה פניה למעלה כלפי האיש, און די פרוי איז מיט'ן פנים ארויף צום מאן, ווייל זה ממקום שנברא, דער מאן קוקט צו די ערד וואס פון די ערד איז ער באשאפן געווארן, וזו ממקום שנבראת, די פרוי קוקט צום מאן וואס זי איז פון אים באשאפן געווארן. ומפני מה האיש מקבל פיוס, פארוואס א מאן קען מען גרינג איבערבעטן, ואין אישה מקבלת פיוס, א פרוי לאזט זיך נישט אזוי גרינג איבערבעטן. זה ממקום שנברא, ווייל דער מאן איז באשאפן געווארן פון ערד, וואס ערד איז זייער גרינג מבטל צו זיין, וזו ממקום שנבראת, די פרוי איז אבער באשאפן פון ביין, דאס איז הארטער און דאס קען מען שווערער מבטל זיין. מפני מה אישה קולה ערב, פארוואס איז די קול פון א פרוי זיס, ואין איש קולו ערב, א מאן האט נישט אזא זיסע קול. ווייל זה ממקום שנברא, דער מאן האט זיך באשאפן פון די ערד, די ערד אז מען קלאפט דערויף געט עס נישט ארויס קיין קול, אבער וזו ממקום שנבראת, די פרוי איז באשאפן געווארן פון א ביין, ווען מען קלאפט אויף א ביין הערט מען א קלאנג. שנאמר שטייט א פסוק אין שיר השירים, כי קולך ערב ומראיך נאוה, זעט מען פון דעם אז די פרוי האט א זיסע קול. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת ויקהל, כד נפק שבתא ווען דער שבת גייט ארויס, צריכין ישראל דלתתא לאתעכבא, דארפן די אידן דא אונטן זיך אויפהאלטן אביסל, נישט אזוי שנעל ארויסלויפן פונעם שבת, מען דארף מוסיף זיין מחול על הקודש, דהא יומא רבא עילאה איהו, דאס איז דאך א גרויסע דערהויבענע טאג, ובהאי יומא אושפיזא רבא ויקירא קא שריא עליה, דעם טאג האט דער מענטש א גרויסע חשוב'ע גאסט, די נשמה יתירה, בגין כך בעו לאתעכבא דארף מען זיך אויפהאלטען לאתחזאה צו ווייזען דלא דחקין באושפיזא קדישא מען שטופט נישט ארויס דעם הייליגען גאסט. כדין דעמאלטס מוצאי שבת פתחי ישראל ואמרי דעם פסוק והוא רחום יכפר עון. דתקונא שפירא איהו בהאי ליליא דאס א גוטער תיקון וואס מען מאכט די נאכט מיט דעם פסוק ווייל כיוון דדינא אתהדר לאתריה מוצאי שבת באקומען דאך די כוחות הדינים ווייטער א רעכט צו שולט זיין. מה דלא אתחזי כד עייל שבתא, ווען די שבת איז אריינגעקומען איז דאס נישט געווען, דעמאלטס האט מען זיי אלע אריינגעשטופט אין די לעכער פונעם אפגרונט, דדינא אסתלק, די דין האט זיך אפגעטון ולא אשתכח ס'איז נישט געווען צום געפינען, אבער יעצט אז זיי קומען צוריק ארויס דארף מען זיי מכניע זיין צו ברעכן זייער כח מיט דעם פסוק פון והוא רחום. בשעתא דפתחי ישראל ויהי נועם וקדושתא דסדרא, ווען די אידן זאגן ויהי נועם מיט ואתה קדוש נאך שמונה עשרה פון מעריב, כל אינון חייבין דגיהנום פתחין ואמרין די אלע רשעים פון גיהנום זאגן, זכאין אתון ישראל עמא קדישא, וואויל איז פאר ענק אידן די הייליגע פאלק, זכאין אינון צדיקיא וואויל זענען די צדיקים דנטרי פקודי אורייתא וואס זיי היטן אפ די מצוות פון די תורה, ווי לון לחייביא, א רחמנות איז אויף די רשעים דלא זכו למיטר אורייתא זיי האבן נישט זוכה געווען צו היטן די תורה. כדין דעמאלטס, דומה, דער מלאך וואס הייסט אזוי קדים ער פעדערט זיך, וכרוזא אתער ואמר, ס'קומט ארויס א רוף, ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלוקים, אלע רשעים וואס מ'האט זיי ארויסגענומען פונעם גיהנום אויף שבת דארפן יעצט צוריק גיין, וכל אינון חבילי טהירין, די אלע מחנות פון מלאכי חבלה, טרדי לון בגיהנום, זיי טוען פארוואגלען די אלע רשעים צוריק אין גיהנום אריין, ולית מאן דמרחם עליהון, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיך דערבארעמען אויף זיי. זכאין אינון כל נטרי שבתא בהאי עלמא, וואויל זענען די, וואָס היטן שבת אויף דער וועלט, דקא מענגי לההוא עונג דשריא מלעילא כדקא אמרן, זיי טוען דערקוויקן דעם נשמה יתירה, וואָס ער קומט אַראָפּ צו זיי פון אויבן, צו רוען אין זיי במשך דעם שבת. זאָגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק יו"ד, הצד ווען איינער פאַנגט אום שבת, דבר, אַזאַ מין זאַך, שדרך מינו לצוד אותו, ס'איז די סדר פון די וועלט צו פאנגען דעם מין בעל חי, איז ער חייב, כגון חיה ועופות ודגים, והוא דאס איז נאר שיצוד אותן למקום שאינו מחוסר צידה, ער פאנגט זיי אריין צו אזא מין פלאץ וואס דארטן איז עס שוין ריכטיג געפאנגען מ'דארף עס נישט גיין יעצט נאכאמאל פון דארט ארויספאנגען, כיצד.

אבל אבער אם הפריח ציפור לבית ונעל בפניו, א פייגל האט ער געמאכט אריינפליען אין א שטוב און צוגעשפארט דעם שטוב, או שהבריח דג ועקרו מן הים, ער האט ארויסגענומען א פיש פונעם ים און האט עס אריינגעלייגט לבריכה של מים, אין א גרויסע באסיין פון וואסער, וואס דארט איז עס אויך נאכנישט געפאנגען, או שרדף אחר צבי, ער האט נאכגעיאגט א הערש עד שנכנס לטרקלין רחב, א גרויסע פאלאץ איז עס אריינגעגאנגען ונעל בפניו, הרי זה פטור, שאין זו צידה גמורה, דאס הייסט נאכנישט ריכטיג געפאנגען, שאם יבוא לקחתו ווען ער וויל עס גיין נעמען פון דארט צריך לרדוף אחריו ער דארף עס נאך נאכיאגן ולצוד אותו משם און ארויספאנגען פון דארט, לפיכך, הצד ארי ווען איינער זאל פאנגען א לייב אום שבת, אינו חייב, עד שיכניסנו לכיפה שלו אין זיין ספעציעלע שטייג שהוא נאסר בה וואס ער ווערט דארטן איינגעשפארט. זאגט דער רמב"ם כל מקום א יעדע פלאץ שאם ירוץ בו אויב ער זאל לויפן אין דעם יגיע לחי' וועט ער דערגרייכן דעם חי' בשחיה אחת מיט איין בייג אדער ווי די מפרשים זאגן מיט איין מאל לויפן ער דארף זיך נישט אפרוען אין דער מיט או שהיו הכתלים קרובים זה לזה די ווענט זענען געווען נאנט איינס צו די אנדערע עד שיפול צל שניהם לאמצע כאחד, די שאטן פון ביידע ווענט קומט זיך צאם אין דער מיט, הרי זה מקום קטן, דאס הייסט א קליינע פלאץ, ואם הבריח הצבי וכיוצא בו לתוכו, חייב. אויב מען מאכט אז דער הערש אדער א צווייטער בעל חי זאל אהין אריינלויפן, איז מען מחויב. ומקום שהוא גדול מזה, אויב דער פלאץ איז גרעסער פון דעם, המבריח חיה ועוף לתוכו איז פטור. זאגט דער רמב"ם אחד שמונה שרצים האמורים בתורה, סיי די אכט שרצים וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת שמיני, ואחד שאר שקצים ורמשים, שיש למינם צידה וואס איז דא ביי זיי א פאנג, הצד אחד מכולם ווען איינער זאל פאנגען איינע פון די מינים, בין לצורך בין שלא לצורך, סיי ווייל ער דארף עס און סיי אפילו ער דארף עס נישט, או לשחק בהן ער וויל זיך שפילן דערמיט איז ער חייב. הואיל ונתכוון לצוד ער האט אינזין געהאט צו פאנגען וצד און האט געפאנגען. שמלאכה שאינה צריכה לגופה אפילו מען דארף עס נישט האבן האלט דער רמב"ם, חייב עליה. הצד את הישן ואת הסומא, חייב. ווען איינער זאל פאנגען א שלאפעדיגע בעל חי, אדער א בלינדע בעל חי איז מען אויכעט חייב, ווייל דאס הייסט נאכנישט געפאנגען, ווייל די סדר פון די בעלי חיים אז אויב זיי שפירן אינמיטן שלאף אז מען וויל זיי כאפן, געבן זיי זיך א כאפ אויף און זיי אנטלויפן. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, לערנט מען דא די ניינטע חלק פון די כת החניפים, המכבד את הרשעים מדרך שלום, איינער וואס טוט מכבד זיין רשעים, נישט ווייל ער האלט באמת פון זיי, ער וויל פשוט לעבן פרידליך מיט זיי, אמנם, לא ידבר טוב על הרשע ער גייט נישט זאגן קיין גוטע זאכן אויפן רשע, ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם אנדערע מענטשן זאלן קענען טראכטן כי יכבדנו אז ער טוט אים מכבד זיין מאשר יקר בעיניו נכבד ווייל ער האלט אים טייער אין זיינע אויגן כי לא יחלק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים נאר אזוי ווי מענטשן זענען מכבד רייכע מענטשן מדרך סלסול מען האלט זיי אביסל טייערער אלי תקוות תועלת מען האפט אז מען וועט האבן עפעס א נוצן פון זיי בעבור כי צלחה דרכם זיי זענען מענטשן וואס זענען מצליח אבער ולא מפני חין ערכם נישט ווייל זייער באנעמונג האט עפעס א חן ביי מענטשן. ואף גם זאת, דעסטוועגן דאך יש חטא ואשמה בדבר הזה, דאס איז אויך א איסור. כי אם הותר לכבד העשירים, ס'איז טאקע מותר געווארן מכבד צו זיין די רייכע, אבער לא כן הרשעים, א רשע טאר מען נישט מכבד זיין. שנאמר שטייט א פסוק אין איוב, ראה כל גאה והשפילהו, ראה כל גאה הכניעהו, והדוך רשעים תחתם. אך. החלק הזה הותר, אויף איין אופן איז דאס יא מותר, מדאגה מדבר, אויב ער דאגה'ט זיך פן יזיק הרשע ויגרום הפסד, טאמער דער רשע זאל אים נישט שעדיגן, בזמן שיד הרשע תקיפה ושעתו חציפה, דעמאלס ווען דער רשע האט דעם אויבערהאנט, ואין בידינו להכניעו ובחילנו להניעו, אונז זאמיר נישט האבן דעם כח אים מכניע צו זיין, על כן הותר לכבדו, האט מען דעמאלטס יא מתיר געווען מכבד צו זיין דעם רשע, כדרך שמכבדים בני האדם אנשי זרוע רמה, אזוי ווי מענטשן זענען מכבד שטארקע מענטשן מפחד ואימה, ווייל מען האט מורא פון זיי טוט מען זיי מכבד זיין בקימה, מען שטעלט זיך אויף פאר זיי והידור, מען טוט זיי באשיינען, והדומה להם, אך לא ישבחנו, ער זאל אים אבער נישט רימען, ולא ידבר טוב עליו לבני אדם, ער זאל נישט רעדן גוטס אויף אים פאר אנדערע מענטשן, וכן אמרו רבותינו ז"ל, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה, רעדט מען אויך אויף אזא מין אופן וואס מען האט מורא פון אים.